ליל שישי פרשת ויחי, מ'הייבט אן קאפיטל מ"ט פסוק א', ויקרא יעקב אל בניו, יעקב האט געלאזט רופן זיינע קינדער, ס'איז דאך געוועזן שוין דעמאלטס די זיבעציג נפשות האבן זיך פארמערט ביז ממש זעקס הונדערט טויזנט, ויאמר, האט יעקב געזאגט, האספו, זאמלטס ענק אלע איין, ואגידה לכם, און איך וועל ענק דערציילן, את אשר יקרא אתכם, דאס וואס ס'וועט ענק טרעפן באחרית הימים, אין די ענדע פון די טעג. זאגט רש"י, ואגידה לכם, ביקש יעקב לגלות את הקץ, יעקב האט געוואלט אנטפלעקן די ענדע פון אלע גלות'ן, ווען ס'וועט זיין די גאולה שלימה, ונסתלקה ממנו שכינה, די שכינה האט זיך אבער פון אים אפגעטון, ווייל דער אייבערשטער וויל נישט אז אידן זאלן וויסן די באשטימטע צייט פון די גאולה, מ'וועט אויפהערן מתפלל זיין, מ'וועט נאכלאזן. ממילא האט זיך די שכינה אפגעטון, והתחיל אומר דברים אחרים, האט ער פארשטאנען אז ס'איז נישט די רצון השם, האט ער אנגעהויבן רעדן צו זיי אנדערע זאכן. וואו נעמט מען אינעם פסוק אז ער האט געוואלט רעדן פון די גאולה שלימה? ווייל אחרית הימים מיינט געווענליך די ימות המשיח, אויך ווייל ס'שטייט א לשון יחוד, יקרא אתכם. אויב זאל עס ארויפגיין אויף די אלע פארשידענע נביאות'ן וואס ער זאגט אין די פרשה, ווי ער שמועסט אויס אז ס'וועט ארויסקומען א שאול המלך, א דוד המלך, שמשון הגיבור, וואלט געדארפט שטיין אשר יקראו אתכם, זאגט די משכיל לדוד, אשר יקרא אתכם רעדט מען פון א זאך וואס איז נוגע פאר אלע שבטים אינאיינעם, און דאס איז די איין גרויסע גילוי פונעם קץ וואס ער האט געוואלט דערציילן. פסוק ב', נאכדעם וואס ער האט שוין געזאגט איינמאל האספו זאגט ער נאכאמאל הקבצו, נעמטס ענק צאם, דאס איז א רמז אז די אידן וועלן צוויי מאל ווערן אויסגעלייזט פון גלות, ושמעו בני יעקב, הערטס צו די קינדער פון יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם, הערטס צו די לערנונגען פון ענקער טאטן ישראל. פסוק ג' ראובן האט ער אנגעהויבן מיטן עלטסטן זון, און אלע שבטים האט ער גערעדט צו זיי לויט די סדר פון זייער געבורט, אויסער זבולון האט ער געשטעלט פאר יששכר, ווייל זבולון האט דאך צוגעשטעלט דאס געלט און דאס עסן פאר יששכר אז יששכר זאל קענען זיצן און לערנען, איז אם אין קמח אין תורה, האט ער מקדים געווען קודם זבולון פאר יששכר, און נפתלי האט מען אויכעט געשטעלט שפעטער ווי זיין פלאץ וואלט געדארפט זיין, און די מפרשים זענען פארנומען צו פארענטפערן דאס פארוואס נפתלי האט מען נישט מסדר געווען אויף זיין פלאץ. זאגט ער בכורי אתה, דו ביסט מיין בכור, כחי וראשית אוני, דו ביסט מיין קראפט און די אנהייב פון מיין קראפט, יתר שאת, דו וואלסט ווען געדארפט זיין מער ווי דיינע ברידער מיט א דערהייבונג, וואס דאס איז מרמז אויף נשיאת כפיים פון די כהנים, ויתר עז דו וואלסט געדארפט זיין מער אויך מיט די שטארקייט פון די מלוכה. זאגט רשי וראשית אוני, היא טיפה ראשונה שלו, דאס איז געווען זיין ערשטע טיפה, שלא ראה קרי מימיו, אוני מיינט כוחי כמו, מצאתי און לי,

ומי גרם לך להפסיד כל אלה, ווער האט דיר אבער גורם געווען צו שאדן האבן די אלע גרויסקייטן, שמועסט ער אויס אין די קומענדיגע פסוקים, ווייל ער האט זיך איבערגעאיילט, און ער האט אפגעטון די בעט פון זיין טאטן, און ער האט פארשוועכט מיט דעם דעם כבוד פון די שכינה וואס פלעגט ארויפגיין אויפן בעט, איז ווייל ער האט פארשוועכט די כבוד פון די שכינה, איז זיין אייגענע כבוד פארשוועכט געווארן, און ער האט פארלוירן די מלוכה, ער האט פארלוירן די כהונה. פסוק ד' פחז כמים, די איבערגעאיילטקייט, אזוי ווי וואסער וואס פליסט שנעל, אל תותר, פאר דעם וועסטו נישט זיין מער ווי דיינע ברידער, און ס'איז אויכעט א ווארענונג, יעדע מאל ווי ס'שטייט אין די תורה השמר פן אדער אל, איז דאס א לא תעשה, יעקב האט אים אנגעזאגט ער זאל נישט פרובירן צו נעמען א גרויסקייט איבער די ברידער, כי עלית ווייל דו האסט אפגעטון, נאך א פשט דו ביסט ארויפגעגאנגען אויף משכבי אביך, די געלעגער פון דיין טאטן, אז דעמאלטס חללת האסט דו פארשוועכט, יצועי, מיין געלעגער, עלה וואס די שכינה פלעגט אויף דעם ארויפגיין. אזוי לערנט רשי, אנדערע לערנען. דו האסט פארשוועכט מיין געלעגער וואס איז געוועזן עלה העכער און חשוב'ער ווי די געלעגערס פון מיינע עלטערן אברהם און יצחק, וואס פון זיי איז ארויסגעקומען אויכעט ישמעאל ועשו, אבער מיין מיטה איז געווען גאנץ, כ'האב געהאט נאר ערליכע קינדער צדיקים. נאך א פשט, יצועי עלה האט ער גערעדט פון זיך אליין, דו האסט פארשוועכט מיין כבוד וואס איך פלעג ארויפגיין אויף דעם געלעגער,

די שם וואס פלעגט ארויפגיין אויף מיין געלעגער והיא השכינה שהי' דרכה להיות עולה על יצועי די סדר פון די שכינה איז געווען צו ארויפגיין אויף מיין געלעגער און דו האסט דאס פארשוועכט פחז זאגט רשי שם דבר הוא לפיכך טעמו למעלה די טראפ איז ביי די ערשטע אות וכולו נקוד פתח ס'האט נאר צוויי פתח'ס אלס נקודות ואילו הי' לשון עבר ווען ס'וואלט ווען געווען א לשון עבר

און ליילעכער, והרבה דומים לו מען טרעפט אסאך ענדליכע משלים צו דעם אין די פסוקים, אם זכרתיך על יצועי אם אעלה על ערש יצועי. איז דאס וואס ראובן האט אוועקגענומען די בעט פון יעקב וואס נאך די פטירה פון רחל אמנו האט ער עס אריינגעשטעלט אין בלהה'ס געצעלט וואס זי איז געווען די שפחה פון רחל, אבער ראובן האט געהאלטן אז ס'איז נישט קיין כבוד פאר זיין מאמע לאה, און ער האט עס ארויסגענומען און געלייגט ביי זיין מאמע, צוליב דעם האט ער אנגעוואוירן די גרויסקייטן פון כהונה און מלכות. איז לכאורה וואלט עס ווען גלייך געדארפט גיין צום קומענדיגן זון, שמעון, זאל באקומען די מלוכה. זאגט אבער די פסוק, פסוק ה', שמעון ולוי אחים. ביי אלע שבטים האט ער גערעדט צו יעדן באזונדער, אבער זיי, וויבאלד זיי זענען געוועזן כסדר אינאיינעם און כסדר גערעדט און געשמועסט און געמאכט פלענער אינאיינעם, האט ער זיי אויכעט גערעדט יעצט און געזאגט מוסר צוזאמען אויפאמאל. זאגט ער, זיי זענען ברידער וואס זיי האבן זיך אפגעשמועסט אינאיינעם צו הרג'נען שכם, צו הרג'נען יוסף. ממילא קען מען זיי נישט געבן די מלוכה, כלי חמס מכרותיהם, זיי האבן זיך באנוצט מיט געצייג וואס זיי האבן צוגערויבט אין זייערע וואוינונגען, וואס איז די צווייטע פשט פון רש"י, די ערשטע פשט איז מכרותיהם, זייער געווער האבן זיי גענומען און צוגערויבט פון עשיו, וואס פאר אים האט מען געהאט געגעבן די ברכה פון על חרבך תחיה. זאגט רש"י שמעון ולוי אחים, בעצה אחת על שכם ועל יוסף, זיי האבן זיך צאמגענומען מיט איין עצה צו הרג'נען שכם און הרג'נען יוסף, דאס וואס עס שטייט אין פסוק אין פרשת וישב ויאמרו איש אל אחיו וגומר ועתה לכו ונהרגהו מי הם, ווער זענען געווען די איש אחיו וואס האבן דא גערעדט. אם תאמר ראובן או יהודה, עס איז געווען ראובן אדער יהודה, הרי לא הסכימו בהריגתו, זיי האבן נישט מסכים געווען אז מען זאל אים הרג'ענען, ווי מען זעט אין די פסוקים. אם תאמר בני השפחות, די קינדער פון די דינסטן, הרי לא הייתה שנאתן שלימה, זייער שנאה צו יוסף איז נישט געווען קיין גאנצע שנאה, שנאמר והוא נער ער האט זיך גע'חבר'ט את בני בלהה ואת בני זלפה. יששכר וזבולון קען עס אויכעט נישט זיין, לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם, זיי וואלטן זיכער נישט גערעדט פאר זייערע עלטערע ברידערס, וואס ראובן, שמעון, לוי און יהודה זיי האבן געהייסן די עלטסטע ברידערס, צווישן יהודה און יששכר איז געווען אפאר יאר, ממילא קען נישט זיין אז ס'איז געווען יששכר זבולון, על כרחך שמעון ולוי הם, ס'מוז זיין אז דאס איז געוועזן שמעון און לוי, שקראם אביהם אחים וואס פאר דעם טאקע האט זיי דער טאטע דא אנגערופן אחים. צו ווייזן אז די איש אל אחיו פון דארטן דאס איז געוועזן שמעון האט גערעדט צו לוי כלי חמס אומנות זו של רציחה חמס הוא בידיכם די פאך פון הרג'נען דאס איז גערויבט אין ענקערע הענט מברכת עשיו היא דאס איז א ברכה וואס מען האט געגעבן פאר עשיו זו אומנות שלו היא דאס איז זיין פאך ואתם חמסתם אותה הימנו עטץ האטס דאס צוגערויבט פון אים מכרותיהם לשון כלי זיין הסייף בלשון יווני הייסט מכיר, דבר אחר מכרותיהם, טוישט מען אויף דעם כ' מיט א גימל, ווייל ס'קומט ביידע ארויס פון די זעלבע מוצא הפה, און דאס מיינט אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען מגורותיהם, בארץ מגורתם, אין זייערע וואוין לענדער נהגו עצמם בכלי חמס, האבן זיי זיך געפירט מיט די גערויבטע כלים. כמו מ'טרעפט א פסוק מכורותיך ומולדותיך, וואס דארט מיינט עס אויכעט א לשון פון וואוינערטער. וזה תרגום של אונקלוס, דאס האט די תרגום אויכעט געלערנט פשט אין דעם פסוק, בארע תותבותהון עבדו גבורא, אין די געגנטער ווי זיי האבן געוואוינט דארט האבן זיי געוויזן זייערע שטארקייטן, וואס דאס איז אנדערש ווי די סדר פון די וועלט, געווענליך ווען א מענטש איז א גזלן אדער א מערדער וועט ער ביי זיינע שכנים וועט ער גארנישט אוועקכאפן, ער וועט גארנישט טון פאר זיי, ער וויל דאך לעבן פרידליך מיט זיי, ער וויל דאך האבן וואו צו וואוינען, ער וועט ארויסגיין פון זיין געגנט און דארטן וועט ער רויבן, פלינדערן און טון וואס ער וויל, אבער זיי האבן זיך אנדערש אויפגעפירט און אין זייערע וואוין ערטער דארט אליין זענען זיי זיך אומגעגאנגען מיט רציחה, אויסגעהארגעט די בני שכם. פסוק ו' בסודם, ביי זייער פארזאמלונג בדרך סוד, ווי רשי זאגט אז דאס גייט ארויף ווען זיי וועלן זיך אויסשמועסן צו קומען מיט זמרי און כזבי פאר משה רבינו, אל תבוא נפשי, זאל מיין זעהל נישט קומען אהין, בקהלם, ווען זיי פארזאמלען זיך אקעגן משה און אהרן מיט די געמיינדע פון קרח, אל תחד כבודי, זאלסטו מיין כבוד זיך נישט פאראייניגן מיט זיי. כי באפם הרגו איש, ווייל מיט זייער צארן האבן זיי געהארגעט יעדן מענטש פון שכם, וברצונם און מיט זייער ווילן עקרו שור האבן זיי געוואלט אויסרייסן יוסף וואס ער איז צוגעגליכן צו א אקס. אזוי לערנט רשי פשט. אנדערע מפרשים זאגן אז יעקב האט זיך דא פארענטפערט און קלארגעשטעלט אז די פלאן פון אויסהרג'ענען שכם איז געקומען פון שמעון ולוי אליין, ער האט נישט געוואוסט דערפון, בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי, מען האט אים נישט געפרעגט פארדעם, פארקערט, ס'האט אים אויפגערעגט דאס, ער האט געהאלטן אז די מענטשן פון שכם זענען גארנישט שולדיג, אדרבה, זיי האבן זיך נאך געמל'עט און געוויזן מיט דעם אז זיי ווילן לעבן פרידליך מיט די בני יעקב, אפשר וואלטן זיי געווארן פון די את הנפש אשר עשו בחרן זיי וואלטן זיך מגייר געווען, איז ער געווען בייז אויף זיי פארוואס זיי האבן געטון די זאך, אויסגעהארגעט די גאנצע שטאט. טייטש דער רמבן, כי באפם הרגו איש גייט ארויף אויף די מענטשן פון שכם, וואס מיט גרויס כעס האבן זיי געהארגעט יעדן איינעם דארט, וברצונם, אפילו נאכדעם וואס זייער כעס האט זיך שוין אפגעשטילט, זיי האבן זיך שוין בארואיגט, עקרו שור, זענען זיי ארום געגאנגען און געהארגעט די בהמות, אויסגעריסן די אלע אקסן פון שכם, און אויף דעם איז יעקב אבינו אויך געווען ברוגז, אז זיי האבן אים נישט געפרעגט פארדעם אויב זיי מעגן דאס טון. זאגט רשי בסודם אל תבוא נפשי, זה מעשה זמרי, דאס גייט ארויף אויף די מעשה פון זמרי, כשנתקבצו שבטו של שמעון להביא את המדינית לפני משה, שבט שמעון זענען זיך צוזאמגעקומען צו ברענגען א פרוי פון מדין, כזבי בת צור, פאר משה רבינו, און זימרי איז געוועזן זייער נשיא, ואמרו לו זיי האבן געפרעגט פון משה רבינו זו אסורה או מותרת, מעג מען חתונה האבן מיט די מדינית אדער נישט, אם תאמר אסורה אויב וועסטו זאגן אז מען טאר נישט, בת יתרו מי התירה לך, ווער האט מתיר געווען פאר דיר חתונה צו האבן מיט ציפורה, וואס די אמת איז אז ציפורה האט זיך מגייר געווען, און ס'איז נאך געווען פאר מתן תורה. האט יעקב דא מתפלל געווען אל יזכר שמי בדבר, מיין נאמען זאל נישט ווערן אויפגעברענגט דארט, שנאמר, זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעוני ולא כתב בן יעקב, שטייט נישט קיין ווארט יעקב אבינו'ס נאמען דערמאנט דארט. בקהלם, כשיקהיל קרח, שהוא משבטו של לוי, את כל העדה על משה ועל אהרן, ווען קרח וואס ער שטאמט פון לוי וועט פארזאמלען די גאנצע געמיינדע צו קריגן זיך אקעגן משה און אהרן, אל תחד כבודי, שם אל יתייחד עמהם שמי, מיין נאמען זאל נישט ווערן פאראייניגט און געאיינציגט דארט, שנאמר, קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ולא נאמר בן יעקב. איי, אפשר גייט מען קיינמאל נישט ארויף אזוי הויעך מיט די יחוס, אייביג שטעלט זיך עס אפ ביי די נאמען פונעם שבט, ברענגט רשי, אבל בדברי הימים כשנתייחסו בני קרח על הדוכן, מען רעכנט דארט אויס די קינדער פון קרח אז זיי זענען געווען פון די לוויים, וואס האבן געזונגען אויפן דוכן אינעם בית המקדש, נאמר, דארט שטייט יא בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל, ווייל אויף גוטע זאכן האט יעקב יא געוואלט ווערן אויסגערעכנט מיט זיי, נאר אויף די שלעכטע זאכן נישט. אל תחד כבודי, שטעלט זיך רשי כבוד איז א לשון זכר הוא, ממילא פאסט נישט צו זאגן אל תחד זי זאל נישט זיך מייחד זיין, ועל כרחך אתה צריך לפרש כמדבר אל הכבוד, דו מוזט דאס טייטשן אזוי ווי ער רעדט צו די כבוד דירעקט, ואומר און ער זאגט, אתה כבודי, דו מיין כבוד, אל תתייחד עמהם, כמו לא תחד אתם בקבורה. נפש איז יא א לשון נקבה, קומט אויס אז אין פסוק וועט מען טייטשן, אל תבוא נפשי, מיין זעהל זאל נישט קומען, און אל תחד כבודי, דו מיין כבוד, זאלסט דיך נישט דארט איינציגן. כי באפם הרגו איש זאגט רשי אלו חמור ואנשי שכם, חמור וואס ער איז געווען די טאטע פון שכם, און אלע מענטשען פון די שטאט שכם, ואינן חשובין כולם אלא כאיש אחד, פארוואס שטייט דא איש א לשון יחיד, ווייל די אלע ווערן נישט גערעכנט מער ווי איין איינצעלע מענטש, אקעגן די שטארקייט פון שמעון ולוי, וכן הוא אומר בגדעון, והכית את מדין כאיש אחד, וכן במצרים, סוס ורוכבו, א לשון יחיד, רמה בים, אקעגן דעם אייבערשטן זענען זיי אלע געווען נישט מער ווערט ווי איין פערד און רייטוואגן, זהו מדרשו. ופשוטו, די פשוט'ע פשט פארוואס עס שטייט דא א לשון יחיד, הגם זיי האבן געהארגעט די גאנצע שטאט, ווייל אנשים הרבה קורא איש, אסאך מענטשן רופט מען אן מיט די שם הכולל איש, כל אחד לעצמו, יעדן מענטש האבן זיי דאך געהארגעט עקסטער, רופט ער עס אן אזוי, באפם מיט זייער צארן הרגו האבן זיי געהארגעט כל איש א יעדן מענטש שכעסו עליו וואס זיי האבן זיך געבייזערט אויף אים, וכן וילמד לטרף טרף אדם אכל, שטייט דארט אז ווען א חיה געוויינט זיך צו צו פארצוקן, איז נישט נאר בהמות און חיות וועט ער אויפעסן, נאר אויכעט מענטשן, זעט מען אז אלע מענטשן אינאיינעם רופט מען אן אדם.

וויאזוי קען איך מאכן אז זייער כעס זאל פארמינערט ווערן? אחלקם ביעקב, איך וועל זיי צעטיילן צווישן אלע אנדערע שבטים, אלע קינדער פון יעקב, ואפיצם בישראל, איך וועל זיי אויסשפרייטן צווישן די אידן. דער סדר איז אז ווען א מענטש דארף צוקומען צו יענעם, ער דארף ארום גיין נאך געלט, אדער ער דארף גיין נעמען תרומות און מעשרות, פארלירט ער זיין כעס, ער קען זיך נישט בייזערן, מענטשן ווילן נישט האבן קיין שייכות מיט א קפדן, און די קינדער פון שמעון זענען דאך געווען מלמדים איז לא הקפדן מלמד ממילא דאס וועט זיי אוועקנעמען דעם שלעכטן מידה פון כעס ארור אפם כי עז לערנען די מפרשים אז פונקט ווי א ברכה טוט פארמערן זעלבע זאך א קללה טוט פארמינערן ער האט געזאגט אז זיי האבן צופיל כעס אין זיך מען דארף עס פארמינערן האט ער מתפלל געווען אז זייער כעס זאל פארקלענערט ווערן זיי זאלן נישט האבן דעם איבערפלוס פון כעס וואס דאס האט זיי צוגעברענגט צו הרג'נען די שטאט שכם. זאגט רש"י ארור אפם כי עז, אפילו בשעת תוכחה, אפילו דא ווי ער האט זיי געשטראפט מיט ווערטער, לא קילל אלא את אפם, האט ער נישט געשאלטן זיי דירעקט, נאר זייער צארן. וזהו שאמר בלעם, ווען בלק האט אים גערופן צו קומען שעלטן די אידן האט ער געזאגט מה אקב, ווי קען איך שעלטן די אידן, לא קבה קל, קל איז איינער פון די נעמען פון יעקב אבינו, אויב יעקב אבינו האט נישט געוואלט שעלטן זיינע קינדער ער האט נאר געשאלטן זייער צארן, וויאזוי קען איך זיי שעלטן. אַחלקם ביעקבֿ, אַפֿרידם זה מזה. איך װעל אָפּטײלן שמעון פֿון לוי, שלא יהא לוי במנין השבטים, לוי װעט נישט זײַן אין כּלל פֿון די שבטים, דאָס מײנט, ער װעט נישט באַקומען צוגעטײלט קײן נחלה אין ארץ-ישׂראל. והרי הם חלוקים אױטאָמאַטיש זענען זײ אָפּגעטײלט, װי די מפֿרשים שמועסן טאַקע אױס, אַז שמעון האָט אױך נישט באַקומען אַן עקסטערע נחלה, די נחלה פֿון שמעון איז געװען, צווישן די מענטשן פון שבט יהודה, ער האט געהאט א שטאט דא און א שטאט דארט, זענען נישט געזיצן אלע אינאיינעם, זענען געווען אויסגעשפרייט צווישן שבט יהודה, און לוי איז געווען נאך מער צעשפרייט, זיי האבן באקומען אַכט און פֿערציק שטעט אויסגעשפרייט איבער גאנץ ארץ ישראל, וואס די סיבה דערצו איז באמת געווען א גוטע סיבה, ווייל די מענטשן פון לוי, זיי זענען געווען די מורי הוראות, אזוי ס'זאל זיין אין יעדן געגנט א רב און א דיין, האט מען זיי אויסגעשפרייט, אבער למעשה זענען זיי נישט געווען אינאיינעם, און שמעון און לוי זענען נישט געוועזן צוזאמען און האבן זיך נישט געקענט אויסשמועסן קיין פלענער. דבר אחר, נאך א פשט אויף דעם אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון, דאס וואס שטייט אחלקם ביעקב גייט ארויף אויף שבט שמעון, וואס פון זיי קומען ארויס ארעמע לייט, סופרים, מלמדים, וואס זיי גייען ארום פון שטעטל צו שטעטל נאך געלט,

באופן מכובד האט ער באקומען צוגעטיילט זיין פארשפרייטונג, און פאר דעם ווערט עס טאקע אנגערופן בישראל, וואס דאס איז מער א חשוב'ערע טיטל ווי יעקב, ביי שמעון שטייט יעקב, און ביי לוי שטייט ישראל. פסוק ח', יהודה, הייבט ער אן רעדן צו יהודה, אתה דו ביסט אנדערש ווי דיינע פריערדיגע ברידער וואס זיי האב איך גע'מוסר'ט, אבער דו האסטו דיך מודה געווען, ביי די מעשה פון תמר האסטו געזאגט צדקה ממני, איז יודוך אחיך מידה כנגד מידה, וועלן די ברידער מודה זיין צו דיר אז דו דארפסט זיין דער קעניג. אין מדרש שטייט יודוך אחיך, דיינע ברידער וועלן ווערן אנגערופן יהודים אויף דיין נאמען. ידך בעורף אויביך, ס'וועט ארויסקומען פון דיר א דוד המלך וואס די שונאים וועלן אנטלויפן פון אים, און זיין האנט וועט זיין אין די גענאק פון זיינע פיינט, ער וועט זיי נאכשיסן מיט פיילן, און ס'וועט זיי באטרעפן אינעם גענאק. ישתחוו לך בני אביך, אלע קינדער פון דיין טאטן וועלן דיך אויפנעמען אלס א קעניג און זיך בוקן צו דיר. זאגט רש"י יהודה אתה יודוך אחיך, וואס איז די פשט פון די ווארט אתה? לפי שהוכיח את הראשונים בקנטורים, די ערשטע דריי שבטים האט ער זיי מצער געווען מיט ווערטער, ער האט זיי מוסר געזאגט, התחיל יהודה לסוג לאחוריו האט אנגעהויבן צוריקצוטרעטן, שלא יוכיחנו על מעשה תמר, האט מורא געהאט ער גייט אים מוכיח זיין אויף די מעשה פון תמר. וקרא יעקב בדברי ריצוי האט אים יעקב גערופן מיט ווייעכע רייד, יהודה לא אתה כמותם, אתה דו ביסט אנדערש ווי זיי. ידך בעורף אויביך, דאס איז מקויים געווארן בימי דוד, ווי עס שטייט א פסוק, דוד המלך האט זיך באדאנקט פארן אייבערשטן סוף ימיו, ואויבי תתה לי עורף, דו האסט מיר געגעבן מיינע פיינט מיטן גענאק צו מיר, זיי זענען אנטלאפן. בני אביך, על שם שהיו מנשים הרבה, ווייל די שבטים זענען געוועזן פון מערערע פרויען, לא אמר בני אמך כדרך שאמר יצחק, האט ער נישט אנגערופן זיי בני אמך, אזוי ווי יצחק האט געזאגט, יצחק האט נאר געהאט איין פרוי, האט ער געזאגט בני אמך, אבער דא האט ער געהאט עטליכע פרויען, האט ער זיי אנגערופן בני אביך. פסוק ט', גור אריה יהודה, דער דוד המלך וואס ער שטאמט פון שבט יהודה, קודם וועט ער זיין ווי א יונגער לייב, שפעטער וועט ער זיין ווי א עלטערער לייב, מטרף, פון דאס וואס כ'האב דיר חושד געווען אז דו האסט פארצוקט יוסף'ן, און פון דעם וואס דו האסט געקענט פארצוקן תמר, אויב דו וואלסט דיך נישט מודה געווען, בני, מיין זון יהודה, עלית, האסטו דיך אפגעטון. און דערפאר כרע ער וועט קניען, רבץ, הויערן, כאריה ווי א לייב, וכלביא און ווי א לעמפערט, מי יקימנו, ווער וועט אים קענען אויפהייבן, קיינער וועט זיך נישט דערוואגן אים צו טשעפענען, נאכדעם וואס ער וועט מאכן זיינע מלחמות, וועט זיין שטיל, און קיינער וועט זיך נישט דערוואגן צו קומען אים אויפהייבן פונעם פלאץ, יעדער וועט מורא האבן פון אים. זאגט רש"י, גור אריה, על דוד נתנבא, בתחילה איז ער געוועזן ווי א גור, בהיות שאול מלך עלינו, ווי עס שטייט א פסוק אז ווען שאול המלך איז געוועזן דער קעניג, אתה היית המוציא והמביא את ישראל, ביסטו דוד המלך געווען דער וואס האט געפירט די אידן, ארויס אין מלחמה און צוריק אריינגעברענגט, ולבסוף שפעטער ווען ער האט איבערגענומען די מלוכה אריה איז ער געוועזן ווי א גרויסע ערוואקסענע לייב כשהמליכוהו עליהם, וזהו שתרגם אונקלוס, שלטון יהא בשירויא, א שלטון איז א הערשאפט וואס איז נאכנישט קיין קעניג, דאס וועט ער זיין בתחילתו, אנהייב וועט ער זיין ווי א יונגע לייב. מטרף, זאגט רש"י ממה שחשדתיך בטרף טרף יוסף חיה רעה אכלתהו, וזהו יהודה שנמשל לאריה, יעקב האט חושד געווען אז יהודה וואס ער האט געגליכן צו א לייב, ער איז דער חיה רעה וואס האט פארציקט יוסף, ווייל יוסף האט גע'חלומ'ט אז ער וועט זיין דער קעניג אויף די שבטים, און יהודה האט אים נישט פארגינען, ווייל ער דארף דאך צו זיין דער קעניג. איז בני מיין זון עלית, סלקת את עצמך, דו האסט דיך אפגעטון פון די חשד, ואמרת און דו האסט געזאגט מה בצע כי נהרוג את אחינו, וכן בהריגת תמר האסטו דיך אויך אפגעטון פון דעם אז מען זאל איר הרג'נען, שהודה צדקה ממני, ער האט זיך מודה געווען אז זי איז נתעבר געווארן פון אים. לפיכך וועגן דעם, כרע רבץ, דאס איז מקוים געווארן בימי שלמה, ווי ס'שטייט אין פסוק איש תחת גפנו, יעדער איינער איז געזיצן רואיג אונטער זיין וויינגארטן, און קיינער איז נישט געקומען מיט זיי מלחמה האלטן. פסוק י', לא יסור שבט מיהודה, די מלוכה וואס מ'האט אוועקגענומען פון ראובן, און מ'האט עס נישט געקענט געבן פאר שמעון ולוי צוליב זייער כעס, וואס א מלך במשפט יעמיד ארץ ער טאר זיך נישט פירן מיט קיין כעס, דאס האט מען יא געגעבן פאר יהודה, און ער ווינטשט אים דא אן, און ער זאגט אים פאראויס נביאות אז ס'וועט זיך קיינמאל נישט אפטון די ריטל, וואס דאס מיינט די פירערשאפט פון יהודה, ומחוקק און א געזעצגעבער מבין רגליו פון צווישן זיינע פיס דאס מיינט פון זיינע קינדער, עד כי יבוא שילה. ביז עס וועט קומען דער מלך המשיח, וואס רש"י זאגט אדער מיינט שילה שלו, וואס די מלוכה וועט גיין צו אים, אדער איז עס א נוטריקון שי לו וואס אלע פעלקער וועלן ברענגען פאר אים א מתנה, ולו יקהת עמים, צו אים וועט זיין א פארזאמלונג פון פעלקער. ביז משיח וועט קומען וועט יהודה האבן א הערשאפט איבער די אידן, און פון ימות המשיח און ווייטער וועט ער הערשן אויף די גאנצע וועלט. זאגט רשי לא יסור שבט מיהודה, מדוד ואילך, פון דוד המלך און ווייטער וועט זיך קיינמאל נישט אפטון די הנהגה פון שבט יהודה, ווייל אפילו נאך די צייטן ווען די מלכות בית דוד איז שוין צעשטערט געווארן, האט עס אנגעהאלטן אלו ראשי גליות שבבבל, די אלע הויפטן פון די גלות אין בבל איז געוועזן איינער וואס איז געווען א ריש גלותא, שרודים את העם בשבט, זיי האבן געציכט דאס פאלק מיט א רוט, זיי האבן געמעגט שמייסן, הממונים על פי המלכות, זיי האבן געהאט רשות פון די רעגירונג צו פירן, דעמאלטס איז מקיום געווארן די לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו, דאס גייט ארויף אויף די תלמידים וואס זיי זיצן געווענליך צווישן די פיס פון די רעבעס, אלו נשיאי ארץ ישראל, דאס גייט ארויף אויף די נשיאים פון ארץ ישראל וואס זיי האבן אויכעט געשטאמט פון שבט יהודה. איז דער רמבן האט דא א שטיקל שמועס אז לכאורה זעט מען אז היינטיגע צייטן איז נישט דא קיין מלוכה, וואס איז די פשט פון לא יסור שבט מיהודה? זאגט ער אז די פשט איז אז ווילאנג ס'וועט זיין א הערשאפט פאר אידישע קינדער וועט עס זיין פון שבט יהודה, אבער אז ס'איז נישטא קיין שום הערשאפטן אונז זעמיר אלע אין גלות אונז האמיר נישט קיין שום גרויסקייטן איז דאך נישט שייך קיין מלוכה ביי אידישע קינדער איז עס האט נישט יהודה עפעס מער ווי א צווייטן. אבער דער שלה הקדוש זאגט אז אפילו היינטיגע צייטן איז אויכעט שייך אז מענטשן זאלן זיין א מקורב למלכות, ער האט א ווארט ביי די רעגירונג, און די מענטשן אפילו אונז ווייסט מען נישט ווער ס'שטאמט פון וועלכע שבט, קען מען אונז אננעמען אז די מענטשן שטאמען פון שבט יהודה, און ביי זיי ווערט מקיום היינטיגע צייטן די לא יסור שבט מיהודה. עד כי יבוא שילה, זאגט רשי דאס איז דער מלך המשיח שהמלוכה שלו, שילה איז אזוי ווי שלו וואס די קעניגרייך באלאנגט צו אים, וכן תרגם אונקלוס, ומדרש אגדה, שילה איז א נוטריקון שי לו, א מתנה צו אים, שנאמר יובילו שי למורא, אלע פעלקער וועלן ברענגען א מתנה ווייל זיי וועלן מורא האבן פונעם מלך המשיח. ולו יקהת עמים, ברענגט רשי ארויס אז יקהת דער יוד איז נישט קיין לשון עתיד אז עס וועלן זיך פארזאמלען צו אים פעלקער, נאר אסיפת העמים, א פארזאמלונג פון פעלקער וועט זיין צו דעם מלך המשיח, שהיוד עיקר היא ביסוד, ס'איז א חלק פונעם יסוד. כמו יפעתך, ופעמים שנופלת ממנו, אזוי ווי ביי די ווארט יפעתך, איז דער יוד א חלק פונעם שורש, הגם אמאל קען שטיין הופיע מהר פארן און דארטן פעלט דער יוד, ווייל ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט היסוד הנופל ממנו לפרקים, ווי רשי גייט ברענגען ראיות פון דעם, די זעלבע זאך דא, דער יקהת עמים זאגט ער דער יוד איז פונעם שורש, הגם מ'טרעפט אמאל אז ס'זאל שטיין אן דעם יוד.

אף זה יקהת עמים איז א שורש, ס'איז א שם דבר, אסיפת עמים, א פארזאמלונג פון פעלקער, שנאמר, אליו גוים ידרשו, ס'שטייט אויף מלך המשיח אז אלע פעלקער וועלן זיך צאמקומען און אים אויפזוכן און וועלן הערן פון אים תורה. ודומה לו, ברענגט ער א ראיה צו דעם ווארט יקהת אז דאס מיינט א פארזאמלונג. שטייט א פסוק אין משלי, עין תלעג לאב, א אויג וואס טוט שפעטן פונעם טאטן, ותבוז ליקהת אם, און עס טוט גרינגשעצן צו די פארזאמלונג פון קנייטשן וואס מאכן זיך אויף דער מאמע, לקיבוץ קמטים שבפניה מפני זקנתה, איז פונקט ווי דארטן קען עס נישט מיינען יקהת אז עפעס וועט געשעהן ס'וועט זיך פארזאמלען, ווייל דעמאלטס פאסט זיך נישט אז ס'זאל זיך אנהייבן מיט א ל' ליקהת, ממילא דא אויך יקהת איז א שם דבר, ס'מיינט א פארזאמלונג. ובגמרא, ער ברענגט א ראיה צו דעם אויסדרוק פון חזל, דיתבי ומקהו אקהתא בשוקא דנהרדעא, ביבמות, אין מסכת יבמות שטייט זענען געזיצן און געמאכט אסיפות, מ'האט געמאכט, מ'האט זיך צאמגעקומען און גערעדט אין לערנען אין די גאסן פון נהרדעא, דארט אין די גמרא שטייט אין פומבדיתא, ויכול היה לומר קהיית עמים. אין הכי נמי זאגט ער די פסוק וואלט ווען פונקט אזוי געקענט זאגן ולו קהיית עמים, ס'וואלט געהאט דעם זעלבן איבערטייטש. פסוק י"א הייבט ער אן ארויסברענגען ווי גוט ס'וועט גיין פאר יהודה, וואס פאר א גוטע נחלה ער וועט האבן אין ארץ ישראל, ס'וועט זיין דארטן מורא'דיג אסאך וויין און מילך, ער וועט מצליח זיין זייער שטארק. אוסרי לגפן עירה, מען וועט קענען איינשפאנען אדער צובינדן צו איין איינצעלע וויינשטאק א יונגע אייזל, ס'וועט זיין אזויפיל טרויבן אז מען וועט דארפן איין אייזל פאר איין וויינשטאק, ולשורקה און פאר איין לאנגערע צווייג וועט מען דארפן האבן בני אתונו אויך א קליינע אייזעלע, אזויפיל טרויבן וועלן וואקסן דארט. ס'איז דא אין די ראשונים וואס זיי לערנען אז מ'וועט נישט מורא האבן אז די אייזל וועט אויפעסן די טרויבן, מ'וועט אים רואיג צובינדן צו א בוים, ווייל אפילו ער וועט עסן און עסן וועט נאך אלץ איבערבלייבן גענוג און נאך, ס'וועט זיין אזויפיל. און דאס אלעס אויך איז דא א רמז אויפן מלך המשיח וואס ער וועט קומען עני ורוכב על החמור, כּבס ביין לבֿושו, ס'וועט זײַן אַזוי פֿיל ווײַן, אַז ווען ער וויל ווען, וואָלט ער זיך געקענט וואַשן זײַן קלייד אין ווײַן, ובדם ענבים סותה, זײַן אַנדערע בגד וואָלט ער געקענט וואַשן אין די בלוט פֿון טרויבן. ער רופֿט עס אָן בלוט, ווײַל די בעסטע ווײַן איז ווי מער רויט ס'איז. זאָגט רשי, אוסרי לגפֿן עירה,

שורקה מיינט א זמורה ארוכה, קוריידא בלעז, כבס ביין, ס'מיינט נישט ממש וואשן, מען וואשט נישט קיין וועש אין וויין, כל זה לשון ריבוי יין, ס'מיינט פשוט א גוזמא וויפיל וויין ס'וועט דארט זיין. סותה, לשון מין בגד הוא, ואין לו דמיון במקרא, מען טרעפט נישט נאכאמאל אזא ווארט. אוסרי זאגט רשי אז די יוד איז א איבריגע אות, כמו אוסר, ס'איז אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען אוסר דוגמת מקימי מעפר דל, היושבי בשמים, וכן בני אתונו כענין זה, די אלע האבן א איבריגע יודעלע. ואונקלוס תרגם, אונקלוס טייטשט אויס דעם פסוק במלך המשיח, ווייל דער תרגום האט געהאלטן אז אויב וויל ער רעדן פון די פילע וויין וואס וועט זיין דארט, דאס זעט מען שוין אין די קומענדיגע פסוק חכלילי עינים מיין, מען דארף נישט האבן אזויפיל פסוקים אויף די ריבוי היין, ממילא טייטשט ער אויס דעם פסוק פון אוסרי לגפן עירו אבער עס גייט ארויף אויפן מלך המשיח. גפן הם ישראל, גפן גייט ארויף אויף אידישע קינדער, אזוי ווי שטייט א פסוק גפן ממצרים תסיע, עירו זו ירושלים, עירו מיינט זיין שטאט, אז ער וועט אריינברענגען די אידן צוריק צו זיין שטאט ירושלים, שורקה אלו ישראל, די צווייג פון די טרויבן גייט אויך ארויף אויף די אידן, אזוי ווי ס'שטייט ואנכי נטעתיך שורק, בני אתונו זאגט דער תרגום יבנון היכליה, מ'וועט אויפבויען דעם היכל דעם בית המקדש, פארוואס הייסט די היכל אתונו? ס'איז א לשון שער האיתון, בספר יחזקאל ווערט די פאדערשטע טויער פון בית המקדש אנגערופן שער האיתון, ס'איז א לשון פון אריין קומען, ווייל דורך דעם איז מען אריין געקומען אין בית המקדש אריין. ועוד תרגמו בפנים אחרים, דער תרגום האט אויכעט נאך א פשט אויף דעם פסוק, אז גפן אלו צדיקים, און בני אתונו טייטשט ער עבדי אורייתא באולפן, די מענטשן וואס זיי טוען די תורה און זיי לערנען די תורה, פארוואס ווערן זיי אנגערופן בני אתונו על שם רוכבי אתונות צחורות, זיי רייטן אויף די ווייסע אייזלען און זיי גייען ארום פון איין שטאט צום צווייטן לערנען תורה. כבס ביין טייטשט די תרגום אויף מלך המשיח אז יהא ארגוון טב לבושוהי, ער וועט האבן הערליכע קליידער פון פורפל וואל שצבועו דומה ליין וואס די קאליר איז אזוי ווי וויין, וצבעונין

ואף רבותינו פירשו בגמרא לשון הסתת שכרות, מען טרעפט אין די גמרא א דרש אויף דעם פסוק, וואס דארט קומט אויך אויס אז די ווארט סותה איז א לשון פון איבעררעדן, ס'רעדט איבער אז מען זאל זיך אנשיקערען פון די וויין, במסכת כתובות שטייט דארטן ועל היין שמא תאמר אינו מרוה, ס'טוט נישט מאכן שיכור, תלמוד לומר סותה. פסוק י ב, חכלילי עינים מיין. יהודה וועט האבן אזויפיל וויין, אז פון אזויפיל טרינקען וועלן אים די אויגן זיין אפגעפארבט רויט, ולבן שנים מחלב, ער וועט האבן אזא גוטע פאשע, אז ס'וועט ארויסקומען אזא פיינע מילך, אז אנשטאטס ער זאל גיין ווייס מאכן די ציין מיט פארשידענע מינע ציין פוץ, וועט ער נוצן מילך, און די ציין וועט ווייס ווערן דורך די מילך. זאגט רשי חכלילי לשון אודם, כתרגומו, אזוי ווי דער תרגום זאגט יסמקון. וכן, שטייט א פסוק למי חכלילות עיניים, ווער האט רויטע אויגן, ומאחרים על היין, די וואס טוען פארשפעטיגן ביז אין די שפעטע נאכט שעות זיצן זיי איבערן בעכער וויין, שכן דרך שותי יין עיניהם מאדימין, אזוי איז די סדר די וואס טרינקען וויין האבן רויטע אויגן, אנדערע לערנען עיניים מיינט די אויסזען, די קאליר אויפן פנים, ווערט אינגאנצן פאררויטלט ווען א מענטש טרינקט וויין, נישט נאר די אויגן. מחלב, זאגט רשי מרוב חלב, פון פיל מילך וועלן זיי האבן ווייסע ציין, שיהי' בארצו מרעה טוב לעדרי צאן, ס'וועט זיין זייער א גוטע פאשע פאר די סטאדעס שעף. וכן פירוש המקרא, פשט די פסוק גייט, אדום עיניים יהי' מרוב יין, רויטקייט פון די אויגן וועלן זיי האבן פון אסאך וויין, ולבן שיניים יהי' מרוב חלב, ולפי תרגומו, לויט די תרגום, וואס די תרגום זאגט יסמקון טורוהי בכרמוהי, זאגט רשי עיניים לשון הרים, לויטן תרגום מיינט עיניים די בערג, פארוואס הייסט די בערג עיניים שמשם צופים למרחוק, ווען מען שטייט אויפן בארג קען מען זעהן זייער ווייט, איז לויטן תרגום גייט די פשט אז די בערג וועלן זיין רויט פון אזויפיל טרויבן וועט אלעס זיין רויט און יטופון נעווהי בחמר זאגט די תרגום אז די קעלטערן דארט ווי מען מאכט די וויין דארט ווי מען טוט פרעסן די וויין אין די גריב ווי ס'רינט אריין די גאס וועט עס איבעררינען פון וויין אזויפיל וועט זיין דארטן איז ועוד תרגמו בפנים אחרים נאך א פשט זאגט די תרגום אויף חכלילי עיניים מיין אז ס'איז א לשון מעיינות קוועלער וקילוח היקבים נעווהי וואס די תרגום זאגט מיינט יקבים שלו די גריבער וואס מ'האט אויסגעגראבן אז די וויין זאל דארט אריינרינען וואס דאס רופט ער אן עיניים ס'איז א לשון פון א קוואל און חכלילי מיינט אז ס'וועט איבעררינען פון צופיל וויין ולשון ארמי הוא במסכת עבודת אלילים שטייט נעוא ארתחו ווען א מענטש קויפט פון א גוי אזא מין פרעס פון האלץ זאל מען עס כשר'ן מיט הייס וואסער פאר מ'נוצט עס.

איז יחוורן בקעתיה תרגום שיניים לשון שיני הסלעים, ער טייטשט איבער די ווארט שיניים אזוי ווי שיני הסלעים, פעלזן שטיינער וואס שטארן ארויס אינמיטן דעם טאל, ס'וועט זיין איבערגעדעקט מיט ווייסע תבואה און ווייסע שעפעלעך וואס וועלן עסן די גראז דארט. פסוק י"ג, זבולון, האבן מיר שוין געשמועסט אז ער הייבט אן מיט זבולון פאר יששכר ווייל אם אין קמח אין תורה, און גדול המעשה יותר מן העושה, וויבאלד זבולון האט גורם געווען אז יששכר זאל קענען זיצן און לערנען, רעכנט ער אים אויס פריער, לחוף ימים ישכון, ער וועט רוען ביי די בארטענעס פון די ים, והוא לחוף אוניות, שמועסט דער רשב ם אויס אז אסאך בארטענעס קען א שיף נישט צוקומען דערצו, ס'איז אסאך העכער ווי די ים, א שיף קען נישט אנקערן דארט, האט ער אים אנגעווינטשן אז ביי זיינע בארטענעס זאל זיין א גוטער פארט פאר שיפן צו קומען דארט, ס'זאל זיין נידעריג אייניג מיטן ים, אלע שיפן זאלן דארט אנקערן, וירכתו על צידון. און די עק פון זיין גרעניץ וועט זיך ציען ביז די שטאט צידון, וואס דארט איז געוועזן א באקאנטע האנדל שטאט. זאגט רש י, זבולון לחוף ימים, על חוף ימים תהיה ארצו, זיין לאנד וועט זיין ביי די ברעג פונעם ים, חוף כתרגומו ספר, מארקע בלעז, וואס דאס מיינט א גרעניץ פלאץ, ס'איז די גרעניץ צווישן די יבשה און די ים, והוא יהיה מצוי תדיר על חוף אוניות, און ער וועט זיך שטענדיג געפונען ביי די פארט פון די שיפן במקום הנמל, פארט בלעז, שאוניות מביאות שם פראקמאטיע, די שיפן ברענגען דארט סחורה, שהיה זבולון עוסק בפראקמאטיע, ער האט עוסק געווען מיט האנדל, וממציא מזון לשבט יששכר, ער האט ממציא געווען שפייז פאר שבט יששכר והם עוסקים בתורה, און זיי האבן געזיצן און געלערנט, הוא שאמר משה, דאס האט משה רבינו געזאגט אין פרשת וזאת הברכה, שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך,

פסוק י ד, יששכר חמור גרם, דא אין מדרש א פשט אז א חמור האט צוגעברענגט די לידה פון יששכר, יענע נאכט האט לאה אפגעדינגען פון רחל אז יעקב זאל קומען צו איר מיט די דודאים, וואס ראובן האט געברענגט, און ווי האט זי געוואוסט ווען יעקב קומט, זי האט געהערט דעם חמור אנקומען, דעמאלטס איז זי ארויסגעגאנגען אקעגן געגאנגען און געזאגט אז היינט דארף ער קומען צו איר, קומט אויס חמור גרם, א אייזל האט גורם געווען צו די לידה פון יששכר, לויט ווי רש י לערנט איז יששכר ווי א ברייטביינערדיגער אייזל וואס מען קען אים אנלאדענען מיט אסאך פעקלעך, און אזוי האט ער זיך אונטערגענייגט און מ'האט אים אנגעלאדנט מיט די עול תורה, רובץ בין המשפתים, אזוי ווי א אייזל וואס ער הויערט צווישן די גרעניצן פון די שטעט, ער האלט אין איין וואנדערן, ליפערן סחורה פון איין שטאט צום צווייטן, ער האט נישט קיין געהעריגע מקום קבוע וואו ער נעכטיגט, אזוי איז אויך די תלמידי חכמים וואס זיי גייען הוה גולה למקום תורה, זיי גייען פון איין שטאט צום צווייטן, און זיי נעכטיגן נישט אין די אייגענע שטובער, זיי נעכטיגן דא, זיי נעכטיגן דארט. זאָגט רשי יששכר חמור גרם, חמור בעל עצמות, אַ אײזל מיט בײנער, סובל עול תורה, ער האָט אָנגענומען אױף זיך דעם יאָך פֿון דער תורה, כחמור חזק, אַזױ װי אַ שטאַרקער אײזל, שמטעינין אותו משא כבד, װאָס מע לאָדנט אים אָן מיט אַ שװערן פּעקל, רובץ בין המשפּתים, כחמור המהלך ביום ובלילה, פּונקט װי אַ אײזל גײט בײַ טאָג און בײַ נאַכט ואין לו לינה בבית, ער נעכטיקט נישט איבער אין אַ הױז, וכשרוצה לנוח, װען ער װיל זיך אַראָפּלײגן, אָפּרוען, רובץ בין התחומין, בתחומי העיירות ביי די גרעניצן פון די שטעט, שמוליך שם פרקמטיא, וואס ער פירט דארט ארום זיינע סחורה. פסוק ט ו, וירא מנוחה כי טוב, יששכר האט געזען אז זיין מנוחה, זיין טייל פון ארץ ישראל, איז זייער א גוטע טייל, מען דארף נישט צופיל ארבעט אריינלייגן און ס'וואקסט זייער פיין, ואת הארץ כי נעמה, די ערד, די לאנדשאפט זיינע, איז זייער א געשמאקע, זייער א גוטע, ויט שכמו לסבול, האט ער זיך אונטערגעבויגן זיין אקסל צו פארנעמען אויף זיך דעם יאך פון די תורה, ויהי למס עובד, און ער איז געווארן א שטייער דינער, ער האט באדינט כלל ישראל מיט דעם וואס ער איז געווארן א מורה הוראה, און ער האט מסדר געווען די עיבור פון די חדשים און פון די יארן, נאך פשטים איז דא אויף די ויהי למס עובד, אז יששכר האט געדארפט אוועק געבן פון זיין תורה א שטייער פאר זבולון, אזוי ווי ס'שטייט שמעון אחי עזריה איז געווען א תנא וואס מ'האט אים גערופן די ברודער פון עזריה, ווייל עזריה האט אים אויסגעהאלטן, און בשכר זאת האט ער באקומען א חלק פון זיין תורה. איז ויהי למס עובד אז יששכר דארף אוועקגעבן א שטייער פון זיין לערנען פאר זבולון וואס ער האלט אים אויס, נאך א פשט ויהי למס עובד אז אלע אידן דארפן טון די ארבעט פון יששכר, תלמידי חכמים אליין טארן נישט עוסק זיין אין זייערע זאכן, זיי טארן עס נישט אליין טון און אנדערע מענטשן זענען מחיוב זיי צוצושטעלן אלעס. זאגט רש י וירא מנוחה כי טוב, ראה לחלקו ער האט געזען צו זיין טייל ארץ מבורכת א געבענטשטע לאנד וטובה להוציא פירות ס'געט ארויס גוטע פירות, ויט שכמו לסבול עול תורה, ויהי לכל אחיו ישראל למס עובד לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי עיבורין, שנאמר, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, זיי האבן געהאט פארשטאנד צו די צייטן צו די תקופות, לדעת מה יעשה ישראל, זיי האבן געוואוסט וואס די אידן דארפן טון, ווען פונקטליך מ'דארף קובע זיין די ימים טובים.

דער תרגום טייטשט אויס דעם פסוק אויף מלחמות, אז וואס? ויט שכמו לסבול מלחמות ולכבוש מחוזות, ער האט זיך אונטערגעבויגן דעם אקסל צו מאכן מלחמות און אייננעמען נאך שטחים, שהם יושבים על הספר, ווייל די בני יששכר האבן געוואוינט ביים עק פון ארץ ישראל, ויהי האויב כבוש תחתיו למס עובד, זיי פלעגן מאכן מלחמות און אייננעמען די ארומיגע שטעט, און דער שונא וואס זיי האבן באזיגט, ער איז געווארן צו זיי א מס עובד, ווי די תרגום דרוקט זיך אויס, ויכבש מחוזי עממיא, ער האט איינגענומען די געגנטער פון די פעלקער, וישיצי ית דיריהון, ווייל די זיבן פעלקער טאר מען דאך נישט איבערלאזן קיינעם, לא תחיה כל נשמה, האט ער זיי אלע אויסגעהארגעט, איין תנאי איז דא, טאמער זיי זענען זיך מגייר, און זיי נעמען זיך אונטער צו באצאלן שטייערן און ארבעטן פאר די אידן, דעמאלטס מעג מען יא, און דאס זאגט דער תרגום ווייטער ודאשתארון בהון די וואס זענען געבליבן פון זיי יהון ליה פלחין זיי האבן געדארפט ארבעטן פאר זיי ומסקי מסין זיי האבן געדארפט צאלן פאר זיי שטייערן פסוק טז דן ידין עמו פון שבט דן וועט ארויסקומען שמשון הגיבור וואס ער וועט זיך אננעמען פאר זיין פאלק און ער וועט טון די נקמה פון זיי אין די פלשתים כאחד שבטי ישראל איין פשט זאגט רשי אז ער וועט זיך אננעמען פאר אלע שבטים אינאיינעם און הרג'נען די פלישתים אין נאמען פון אלע אידן, נאך א פשט אז ער וועט זיין אזא שטארקער פירער אזוי ווי דוד המלך וואס ער קומט פון אחד שבטי ישראל פון שבט יהודה. זאגט רשי דן ידין עמו, ינקום נקמת עמו מפלישתים, כמו, כי ידין השם עמו וואס לויט איין פשט מיינט עס אז דער אייבערשטער וועט זיך אננעמען פאר זיין פאלק און ער וועט נקמה נעמען אין די גוים צוליב דעם וואס זיי האבן געטון פאר זיין פאלק ישראל. ווי די רמבן שמועסט אויס אז ביז שמשון הגיבור איז נישט געווען קיינער וואס זאל געהעריג מסדר זיין די פלישתים, זיי פלעגן זיך כסדר רייצן און הרג'נען פון די אידן, און ער איז געוועזן דער וואס האט אויסגעהרג'עט פון זיי צענדליגער טויזנטער, אלע זייערע הערן האט ער אויסגעהרג'עט, כאחד שבטי ישראל, כל ישראל יהיו כאחד עמו, ואת כולם ידין, ער וועט זיך אננעמען פאר זיי אלע, און נקמה נעמען אין נאמען פון זיי אלע, ועל שמשון ניבא נבואה זו, ועוד יש לפרש, כאחד שבטי ישראל כמיוחד שבשבטים, אזוי ווי דער איינציגער פון די שבטים, דער וואס די מלוכה האט באלאנגט פאר אים, הוא דוד שבא מיהודה. פסוק יז, יהי דן, דער שמשון הגיבור וואס ער שטאמט פון דן, וועט גיין אויף א אומגעווענליכע אופן, אנדערש ווי א געווענליכער קעניג אדער א שופט וואס ער נעמט צאם א מיליטער און מען גייט ארויס אין מלחמה קעגן דעם שונא, וועט ער גיין מיט א אונטערערדישקייט, ער וועט זיך באהאלטן צווישן די פעלזן און ארויסשפרינגען אויף זיי, איינער אליין, אזוי ווי די סדר פון די שלענג. נחש עלי דרך, אזוי ווי א שלאנג וואס ער הייסט צפעוני, וואס ער דרייט זיך אויפן וועג, שפיפון, אזוי ווי א קלענערע סארט שלאנג, ממש אזוי גרויס ווי א חוט השערה זאגט דער רמבן, שטייט אין ירושלמי אז א שפיפון איז אזוי גרויס ווי א הארעלע. און ער דרייט זיך עלי אורח אויף די שמאלע קליינע וועגן, ער דארף זיך אפילו נישט באהאלטן אין ערגעץ, מען באמערקט אים נישט, אויך עס שטייט אין ירושלמי אז די ערד שפאלט זיך פאר אים, ער גייט אריין וואו ער וויל, און אזוי שטייט ער דארטן און ער לאקערט און ער טוט בייסן די פיס פון די אלע דורכגייער, הנושך עקבי סוס, וואס ער בייסט די פערשט פון די פון די פערד, ויפול רוכבו אחור, נאכדעם וואס די פערד ווערט געביסן גיבט ער זיך א הייב אויף, זיין קאפ און די פאדערשטע פיס, און דער רייטער פאלט אראפ אויף אהינטער און ער שטארבט אוועק, אזוי איז אויך געווען מיט שמשון הגיבור, ער האט נישט געדארפט אליין צורירן די פּלשתּים און זיי הרגענען, נאָר זיי זענען אַלע געווען פֿאַרזאַמלט אין אַ זאַל, נאָך דעם וואָס מע האָט אים געהאַט געפֿאַנגען, האָבן זיי זיך געוואָלט אונטערהאַלטן, און זיי האָבן געמאַכט אַ גרויסע סעודה און געשאָכטן קרבנות פֿאַר זייער אָפּגאָט, און מע האָט אים אַרײַנגערופֿן צו משׂמח זײַן דעם עולם, און ער האָט זיך אָנגעלאַנט אויף די צוויי זוילן פֿונעם זאַל, און געגעבן א שטופ און געזאגט תמות נפשי עם פלישתים, און אלע זענען געווארן אויסגעהארגעט, אפילו ער האט זיי נישט צוגערירט, די אלע פון די דעכער וואס איז געווען דארטן, איבער דריי טויזנט פון די הערן פון די פלישתים, מענער מיט פרויען, אלע זענען דארטן אומגעקומען, אויפן זעלבן אופן וואס א שלאנג ברענגט אום זיינע קרבנות.

הנושך עקבי סוס, כך דרכו של נחש, ודמהו לנחש הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור, שלא נגע בו, ער גלייכנט צו שמשון צו א שלאנג, וואס ער קען הארגענען דעם רייטער אפילו ער האט נישט צוגערירט צו אים ודוגמתו מצינו בשמשון וילפת שמשון את שני עמודי התווך, ער האט ארומגענומען די צוויי זוילן וואס זענען געווען אינמיטן פון דעם גרויסן שטוב, און ער האט זיך אנגעלאנט דערויף, און עס איז אראפגעפאלן, ושעל הגג מתו, אפילו די וואס זענען געווען אויפן דאך זענען אלע אויסגעשטארבן. ואונקלוס תרגם כחיוי חורמן, ער טייטשט אז דער נחש עלי דרך איז א חיוי חורמן, זאגט ס'איז א שם מין נחש, דאס איז א געוויסע מין שלאנג שאין רפואה לנשיכתו, אויב ער בייסט קען מען זיך שוין נישט אויסהיילן, והוא צפעוני, דאס ווערט אנגערופן א צפעוני, די ספורנו ברענגט אז א צפעוני קען הרג'ען אסאך מענטשן אויפאמאל דורכדעם וואס ער שרייט אויף זיי אדער ער קוקט נאר אויף זיי, אזא שעדליכע שלאנג איז עס. וקרוי חורמן, פאר דעם ווערט עס אנגערופען חורמן על שם שעושה הכל חרם, ער מאכט אלעס פארוויסטעט. וכפיתנא, די שפיפון טייטשט די תרגום איבער אזוי ווי א פיתנא, וואס דאס איז כמו פתן, מען טרעפט אין פסוק פתן, וואס דאס מיינט אויכעט א גיפטיגער שלאנג. יכמון וואס די תרגום זאגט מיינט יארוב, ער טוט לאקערן. פסוק י"ח, לישועתך קויתי השם, לויט ווי רש"י ערקלערט גייט דאס ארויף אויף שמשון הגיבור, וואס אין יענעם מאמענט האט ער געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל אים נאך איין מאל ארויסהעלפן ער זאל קענען נקמה נעמען פון די פלישתים, און ער האט געזאגט צום אייבערשטן איך האף צו דיין הילף, און דער אייבערשטער האט אים טאקע געהאלפן, און ער האט מצליח געווען, אז ער האט גענומען א גרויסע נקמה פון די פלישתים הגם ער אליין איז אויך געשטארבן, אבער דאס איז געווען זיין וואונטש תמות נפשי עם פלישתים, און ס'איז מקיום געווארן. אנדערע לערנען לישועתך קויתי ה' איז די ווערטער פון יעקב אבינו, אזוי שטייט אין תרגום יונתן, יעקב האט געזאגט, איך דארף נישט די ישועות פון שמשון הגיבור, דאס איז נאר א צייטווייליגע ישועה, איך דארף אז דער אייבערשטער זאל שוין שיקן משיח'ן און דאס וועט זיין די ענדגילטיגע ישועה. אדער ווי דער רמבן זאגט, אז שמשון איז געוועזן דער איינציגער אידישער פירער וואס ער איז געפאנגען געווארן אין די הענט פון די שונאים, און ער איז געווען דער לעצטער שופט טאקע, נאך אים איז שוין נישט געווען קיין שופטים, ווען יעקב האט געזען וואס דא גייט פאר, האט ער געזאגט, איך קען מיך שוין מער נישט פארלאזן אויף די שופטים, איך דארף צוקומען צו די ישועה פונעם אייבערשטן, האט ער געבעטן לישועתך קויתי ה', זאגט רשי לישועתך קויתי ה', נתנבא שינקרו פלשתים את עיניו, די פלשתים וועלן אים אויסלעכערן די אויגן און בלינד מאכן, וסופו לומר, די סוף וועט זיין אז ער וועט זאגן זכרני נא וחזקני נא אך הפעם, דאס איז געווען דעמאלטס ווען ער האט געהארגעט די אלע פלשתים וואס זענען זיך צוזאמגעקומען פייערן זייער נצחון, אז מען האט אים אויסגעשטאכן די אויגן און מען האט אים געפאנגען, אבער למעשה איז דאס געווען זייער מפלה. פסוק י ט, גד, שבט גד, גדוד יגודנו, גרופעס, מיליטערלייט וועלן זיך גרופירן פון אים, והוא יגוד עקב, און ער וועט צוריקגיין גרופעסווייז אויף זיינע פיסטריט, קיינער פון זיי וועט נישט אומקומען ביי די מלחמה, גד האט דאך צוגעזאגט אז ער וועט אריבערגיין מיט די אידן קיין עבר הירדן און העלפן אייננעמען דאס לאנד, און ער איז טאקע געגאנגען פאראויס, זיי זענען געווען זייער שטארקע, וטרף זרוע אף קדקד, און שפעטער זענען זיי צוריק אהיימגעגאנגען צו זייער נחלה אויפן עבר הירדן, אבער עס האט נישט געפעלט פון זיי קיין מענטש. זאגט רשי, גד גדוד יגודנו, כולם לשון גדוד הם. אפילו גד און יגודנו האבן נאר איין ד' איז עס די זעלבע שורש ווי גדוד. וכך חיברו מנחם, מנחם בן סרוק האט עס צוזאמגעשטעלט אונטער די זעלבע קאטעגאריע. ואם תאמר טאמער וועסטו זאגן, אין גדוד בלא שני דלתן, די ווארט גדוד וואס דאס מיינט א גרופע טרעפט מען דאך נישט אן צוויי דלתן, איז וויאזוי קען זיין אז גד מיט יגודנו זאלן אויכעט זיין פון דעם שורש? יש לומר, אז גדוד שם דבר, ווען דו רעדסט פון גדוד אלס א שם דבר, צריך שני דלת'ן, שכן דרך תיבה בת שתי אותיות, א ווארט וואס די שורש דערפון באשטייט פון צוויי אותיות אזוי ווי גד, לכפול בסופה, ווען דו מאכסט דערפון א שם דבר, חזר'סטו איבער דעם צווייטן אות פונעם שורש נאכאמאל. אבער ואין יסודה אלא שתי אותיות, באמת איז די יסוד דערפון נאר צוויי אותיות, וכן אמר ער ברענגט פארשידענע ראיות אויף דעם הנחה, שטייט א פסוק כציפור לנוד, זעסטו דארטן די ווארט נוד וואס דאס מיינט פארוואגלט מיט איין ד', און עס איז מגזרת ושבעתי נדודים, עס איז פון די זעלבע שורש ווי נדודים, ווייל נדודים איז די שם דבר, און לנוד רעדט מען פון די פעולה דערפון, זעט מען נאר איין ד'. די זעלבע זאך שם נפל שדוד, מגזרת ישוד צהרים, ס'דא וואס זענען גורס פארקערט אז ישוד צהרים איז מגזרת שם נפל שדוד, דאס מיינט אז ער איז געפאלן דארט א בארויבטער, זעהן מיר אז די שם דבר איז שדוד מיט צוויי ד', אבער ווען מען נוצט דעם ווארט נוצט מען עס אפילו נאר מיט איין ד', איז אף יגוד און יגודנו, וגדוד, מגזרה אחת הם, ס'איז אלעס פונעם זעלבן שורש.

וואלט יא געדארפט שטיין צוויי ד'ס, וויבאלד אבער ס'שטייט איין ד' איז דאס א סימן אז זיי וועלן זיך אליינס גרופירן אלא כמו יגוד הימנו, ס'וועט זיך שאפן א גרופע פון אים, כמו אזוי ווי מ'טרעפט בני יצאוני וואס דארטן טייטשט דאס יצאו ממני, די זעלבע זאך יגודנו וועט מיינען יגוד הימנו.

אלע זיינע מיליטער-לייט וועלן זיך צוריקקערן אויף זייערע פיסטריט, לנחלתם, צו זייער ארבטייל שלקחו וואס זיי האבן גענומען בעבר הירדן אויפן אנדערן זייט ירדן ולא יפקד מהם איש, עס וועט נישט פעלן פון זיי קיין מענטש. עקב, זאגט רש"י, בדרכן ובמסילותם שהלכו ישובו, אויף די זעלבע וועג וואס זיי זענען געגאנגען צו די מלחמה, וועלן זיי זיך צוריקקערן, כמו ועקבותיך לא נודעו, זעט מען אז עקבותיך מיינט פיס טריט, וכן בעקבי הצאן, קענסט נאכגיין אין די פיס טריט פון די שעף, ובלשון לעז טראציש, וואס דאס מיינט אויך צו זאגן אז זיי וועלן באזיגן ביי די מלחמה, און נישט אז זיי וועלן צוריק קומען אזוי ווי איינער וואס אנטלויפט פונעם פראנט וואס דעמאלטס לויפט מען צוריק און מען צושפרייט זיך אויף פארשידענע וועגן, נאר זיי וועלן צוריק קומען ווי די זיגער און גיין אויפן זעלבן גראדן וועג וויאזוי זיי זענען געגאנגען צו די מלחמה. פסוק כ, מאשר, פון די לאנדשאפט פון אשר, שמנה לחמו, ס'וועט זיין זייער פעט זיין שפייז, אלעס וועט ער פרעגלען און איינטונקען אין אויל, ער וועט האבן אזויפיל אויל אין זיין נחלה, והוא יתן מעדני מלך, און ער וועט געבן גוטע זאכן פארן קייזער, דאס מיינט אז פון די אויל וואס וואקסט אין זיין חלק וועט ער געבן פארן קעניג און דער קעניג וועט זיך מיט דעם מעדן זיין, אנשמירן מיט דעם. עס מיינט אויך אז די פרוכט וואס וועט וואקסן אין זיין חלק וועט זיין זייער געשמאק און ער וועט עס געבן אלס א מתנה פארן קעניג. און דער מדרש זאגט אויך אז דאס גייט ארויף אויף די טעכטער פון אשר וואס זיי פלעגן חתונה האבן מיט די קעניגן. זאגט רשי מאשר שמנה לחמו, מאכל הבא מחלקו של אשר יהא שמן, שיהיו זיתים מרובים בחלקו ס'וועט זיין זייער אסאך איילבירטן אין זיין טייל, והוא מושך שמן כמעין, ס'וועט זיך ציען דארטן אויל אזוי ווי פון א קוואל. וכן ברכו משה, ביי משה רבינו'ס ברכה טרעפט מען די זעלבע זאך, וטובל בשמן רגלו, אז ער וועט איינטונקען זיין פיס אין אויל. כמו ששנינו במנחות, פעם אחת הוצרכו אנשי לודקיא לשמן, מענטשן פון דער שטאט לודקיא אין סיריע האבן געדארפט קויפן אויל האבן זיי געשיקט איינעם קיין ארץ ישראל און דארט האט מען אים צוגעוויזן ער זאל גיין צו א געגנט וואו ס'האבן געוואוינט די אייניקלעך פון אשר און דארט האט מען אים געגעבן א מורא'דיגע גרויסע סומע פון אויל וואס ער האט צוריק געטראגן, און די גמרא דרוקט זיך אויס אז ער האט נישט איבער געלאזט קיין איין בהמה אין ארץ ישראל וואס ער האט נישט אנגעפילט מיט די אויל וואס ער האט צוריק געטראגן צו זיין שטאט, און דארטן שטייט אינמיטן די מעשה אז די דינסט פון דעם בעל הבית דארט האט ארויס געברענגט א גאלדענע שיסל מיט אויל און ער האט זיך איינגעטינקען דארטן זיינע פיס. פסוק כ"א, נפתלי אילה שלוחה, נפתלי איז ווי א געשיקטע אינד, די פירות פון זיין נחלה וואקסן ארויס זייער שנעל, זייער געשיקט, הנותן אמרי שפר, ער טוט געבן לויב ווערטער, שיינע בארימונגונגס רייד פארן אייבערשטן פאר די גוטע חלק וואס ער האט באקומען.

אילה שלוחה מיינט אילה משולחת לרוץ, זאגט די דעת זקנים אז דאס מיינט א אינד וואס איז געוועזן איינגעשפארט און זי האט זיך ארויסגעדרייט און דעמאלטס שפירט זי זיך זייער גליקליך און זי לויפט מורא'דיג שנעל זי וויל אנטלויפן פון די געפענגעניש, אזוי שנעל וואקסן ארויס די פירות פון די חלק פון נפתלי. הנותן אמרי שפר כתרגומו, וואס דער תרגום זאגט, יהון מודן ומברכין עליהון, זיי וועלן דאנקען דעם אייבערשטן אויף זייערע גוטע פירות. דבר אחר, על מלחמת סיסרא נתנבא, דא האט ער נבואה געזאגט אויף די מלחמה פון סיסרא, ער איז געווען פון די כנענישע גענעראלן, ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי, דבורה האט געשיקט צו ברק אז ער זאל נעמען מיט זיך צען טויזנט מענטשן פון נפתלי, והלכו שם בזריזות, און דעם זעלבן טאג האט מען זיי צוזאמגענומען, דער זעלבער טאג האבן זיי באזיגט סיסרא, און דער זעלבער טאג האבן זיי שוין געזאגט שירה, פאר דעם זענען זיי צוגעגליכן צו אילה שלוחה, און אילה איז טאקע א נקבה אינד, דאס א רמז אויף דבורה די נביאה וואס זי איז געשטאמט פון נפתלי. וכן נאמר שם לשון שילוח, מען טרעפט טאקע דארט אין די פסוקים א לשון פון געשיקטקייט, בעמק שולח ברגליו, זיי זענען געגאנגען צופיס, זיי האבן אפילו נישט געבעטן פאר קיין בהמות צו גיין צו די מלחמה, ווייל אזוי שטארק האבן זיי זיך געאיילט. הנותן אמרי שפר, על ידם שרו דבורה וברק שירה, דורך זיי האבן דבורה און ברק געזונגען שירה פאר'ן אייבערשטן. ורבותינו דרשו האבן אויסגעדארשנט דעם פלינקקייט פון נפתלי על יום קבורת יעקב, כשערער עשיו על המערה, במסכת סוטה שטייט דארטן, מען האט געוואלט באערדיגן יעקב אבינו, איז עשיו געקומען טענה'ן אז ס'איז געוועזן צוויי קברים אין מערת המכפלה, איינס האט געדארפט גיין פאר עשיו און איינס פאר יעקב, יעקב האט גענומען זיין חלק און דארט האט ער באערדיגט לאה, קומט אויס אז די אנדערע דארף גיין פאר עשיו. האבן זיי געטענה'ט מיט אים, דו האסט דאך פארקויפט דיין חלק, האט ער געזאגט כ'האב נאר פארקויפט מיין חלק הבכורה נישט די חלק הפשוט, האבן זיי געזאגט אונז האמיר א שטר אין מצרים וואס ס'ווייזט קלאר אז דו האסט פארקויפט דיין גאנצע חלק אין די מערת המכפלה, האט ער געזאגט מ'זאל עס ברענגען, האבן זיי געשיקט נפתלי וואס ער קען די שנעלסטע לויפן, און ער איז עס געגאנגען ברענגען, למעשה האט עס נישט אויסגעפעלט ווייל. חושים בן דן האט געהארגעט עשיו דארט אויפן פלאץ, אבער נפתלי איז געוועזן דער געשיקטער וואס ער איז געלאפן שנעל ברענגען דעם שטר. אין תרגום יונתן שטייט אז נפתלי איז געלאפן שנעל ווען מען האט געדארפט גיין זאגן פאר יעקב אז יוסף לעבט נאך, ער איז געקומען אנזאגן די גוטע בשורה. ותרגומו. דער תרגום זאגט דא בתוך הדברים יתרמי עדביה, דאס מיינט יפול חבלו, זיין חלק וועט דארטן אויסקומען, ויודה על חלקו, ער וועט לויבן אויף זיין טייל, אמרים נאים ושבח, מיט לויב ווערטער און שיינע רייד. פסוק כ"ב, בן פורת יוסף, א זון פון חן איז יוסף, בן פורת עלי עין, זיין חן וועט ער טרעפן ביי די אלע וואס קוקן אים אן, בנות צעדה עלי שור, די טעכטער פון מצרים האט יעדע איינע פון זיי געטרעטן אויפן מויער כדי אים צו זען, אזוי איז דא איין פשט אין רשי, אונז וועלן זען נאך פשטים. בן פורת זאגט רשי בן חן, והוא לשון ארמי, מען טרעפט דעם אויסדרוק אפריון נמטייה לר' שמעון בסוף בבא מציעא, אפריון איז די זעלבע ווארט ווי פורת. בן פורת עלי עין, חנו נטוי על העין הרואה אותו, זיין חן גייט צו די יעדע אויג וואס זעט אים, בנות צעדה עלי שור, בנות מצרים היו צועדות על החומה להסתכל ביופיו, בנות הרבה, אסאך טעכטער צעדה כל אחת ואחת, יעדע איינע האט זיך געשטופט באזונדער, במקום שתוכל לראותו משם, אויף די פלאץ וואס זי קען אים זען פון דארטן, פארדעם שטייט בנות א לשון רבים און גלייך נאכדעם צעדה א לשון יחיד. דבר אחר עלי שור איז נישט א לשון פון א מויער נאר על בשביל ראייתו וועגן אים צו זעהן כמו אשורנו ולא קרוב בלעם האט געזאגט איך זעה די גרויסקייט פון די אידן ס'איז נאך נישט נאנט זעהט מען אשורנו איז א לשון פון זעהן ומדרשי אגדה יש רבים וזה נוטה ליישוב לשון המקרא דאס איז מער צו די פשוטע פשט. פורת, זאָגט רש י, תיו שבו הוא תיקון הלשון, ס'איז אַן איבעריגע תיו, ס'פאַרשענערט נאָר דעם אויסדרוק, כמו על דברת בני האדם וואָס דאָ זעט מען אויך אַ איבעריגע תיו. שור, כמו לשור, עלי שור וועט ווערן איבערגעטייטשט בשביל לשור פון וועגן צו זען. ותרגום של אונקלוס זאָגט אַזוי, בנות צעדה עלי שור מיינט, תרין שבטין יפקון מבנוהי, לויטן תרגום מיינט בן פורת אַ קינד וואָס וועט זיך פאַרמערן, אז פון יוסף וועט ארויסקומען צוויי שבטים, און בנות צעדה טייטשט ער איבער אז פון זיינע קינדער וועלן ארויסקומען צוויי שבטים וואס זיי וועלן באקומען צוגעטיילט זייער ארבטייל אויף ביידע זייטן פונעם ירדן, וואס דער ירדן ווערט יעצט אנגערופן שור, ווייל דאס איז געווען אזוי ווי א מויער פאר משה רבינו אז ער מעג נישט דארט אריינגיין אין ארץ ישראל. זאגט ער וכתב בנות, פאר דעם שטייט טאקע בנות, און נישט סתם קינדער, על שם בנות מנשה, וואס דאס זענען געווען די בנות צלפחד, שנטלו חלק בשני עברי הירדן, קודם האבן זיי באקומען צוגעטיילט אין די חלק פון מכיר בן מנשה אויפן מזרח'דיגן זייט פונעם ירדן, און שפעטער זענען זיי געגאנגען צו יהושע מיט אלעזר און זיי האבן באקומען נאך א טייל אין ארץ ישראל. איז בנות צעדה, די טעכטער פון צלפחד, זענען געגאנגען אהער און אהין, עלי שור דורך דעם ירדן. האט דאך דער תרגום געזאגט ברי דיסגי יוסף, לויט דעם איז פורת א לשון פון פריה ורביה אז זיי וועלן זיך פארמערן. ויש בו מדרשי אגדה המתיישבים על הלשון, גייט רש י יא אראפברענגען א מדרש וואס עס שטימט זייער גוט מיט די לשונות פונעם פסוק, בשעה שבא עשיו לקראת יעקב ווען עשיו איז אקעגן געקומען יעקב בכולם, ביי אלע פרויען פון יעקב אבינו קדמו האמהות זענען די מאמעס געגאנגען פאראויס, ללכת לפני בניהם להשתחוות, צו גיין פאר זייערע קינדער זיך צו בוקן, וברחל כתיב ניגש יוסף ורחל וישתחוו, יוסף איז פאראויס געגאנגען פאר זיין מאמע. אמר יוסף יוסף האט געזאגט רשע הזה, דער רשע עשיו, עינו רמה, ער האלט נישט די אויגן ביי זיך, ער קוקט זיך ארום מיט א גרויס אויג, האב איך מורא שמא יתן עיניו באמי, ער וועט לייגן א אויג אויף מיין מאמע, ער וועט איר וועלן אוועקנעמען. יצא לפניה איז ארויסגעגאנגען פאר איר ושרבב קומתו לכסותה, ער האט זיך אויסגעצויגן זיין הויכקייט און פארברייטערט אז זיין געשטעל זאל איר פארדעקן. והוא שברכו אביו דאס האט אים די טאטע דא געבענטשט. בן פורת, די ערשטע בן פורת מיינט אז ער זאל זיך טאקע פארמערן און פארשפרייטן און ווערן א גרויסער מכובד'יגער שבט, בזכות וואס בן פורת עלי עין וואס ער האט זיך פארמערט און מיט דעם איבערגעדעקט זיין מאמע פון די אויג פון עשיו. הגדלת עצמך יוסף עלי עין של עשיו לפיכך זכית לגדולה פאר דעם ביסטו אליין גרויס געווארן. בנות צעדה עלי שור לויט דעם פשט מיינט אז מידה כנגד מידה זענען די טעכטער פון מצרים געגאנגען אים זעהן ווייל ער האט געוואלט אז עשיו זאל אים זעהן און נישט די מאמע, איז בנות צעדה עלי שור להסתכל בך צו קוקן אויף דיר בצאתך על מצרים. דעמאלטס ווען ער איז געווארן דער משנה למלך האט מען אים ארום געפירט אין גאנצן לאנד און אלע האבן זיך געשטופט אים צו זעהן. ועוד דרשו, נאך א דרשה דא פון חזל אויף דעם פסוק, לענין שלא ישלוט בזרעו עין רע, אז אויף די קינדער פון יוסף שאט נישט קיין עין הרע, און ואף כשברך מנשה ואפרים ברכם כדגים שאין עין הרע שולטת בהם, ער האט געזאגט וידגו לרוב זיי זאלן זיין אזוי ווי די פיש, פונקט ווי די פיש זענען איבערגעדעקט מיט וואסער און ס'קען נישט שאטן אויף זיי קיין שלעכט אויג, די זעלבע זאך וועט זיין מיט די קינדער פון יוסף, לויט דעם וועט זיין די פשט בן פורת עלי עין זיי וועלן זיין איבער די אויג, אז די אויג וועט נישט קענען שאטן אויף זיי. זאגט די משכיל לדוד, אויב מען האט זיי שוין געווינטשן וידגו לרוב, אז ס'זאל נישט שאטן קיין עין הרע, וואס דארף מען זיי נאכאמאל ווינטשן דא בן פורת עלי עין? זאגט ער, ווייל ס'איז אמאל דא אז א מענטש קען זיך אליין געבן א עין הרע, אזוי שטייט אין מסכת ברכות, אויב א מענטש האט מורא פון זיין אייגענע עין הרע, וואס זאל ער טון? איז די פריערדיגע ברכה געווען נאר קעגן אנדערע מענטשן, די פיש איז איבערגעדעקט מיט וואסער קענען אנדערע מענטשן נישט געבן קיין עין הרע, אבער וואס טוט זיך פון א אייגענע עין הרע? אויף דעם זאגט די פסוק עלי עין אז ס'וועט זיי נישט שאטן אפילו קיין אייגענע שלעכט אויג. פסוק כג, וימררהו, זיי האבן אים פארביטערט, ורבו, זיי זענען געווארן קריגער מיט אים, וישטמהו בעלי חצים, ווייל זיי האבן אים פיינט געהאט, די מענטשן וואס זייער צונג איז געוועזן אזוי ווי א פייל, און זיי האבן אים בארעדט מיט לשון הרע, נאך א פשט, די ברידער וואס זיי האבן זיך געדארפט מיט אים צעטיילן אין די ירושה. זאגט רש"י, וימררהו ורבו, וימררוהו אחיו, סיי די ברידער האבן אים פארביטערט, און וימררוהו פוטיפר ואשתו לאסרו, מען האט אים איינגעשפארט מיט א בלבול, לשון וימררו את חייהם, זיי האבן פארביטערט זייער לעבן.

און ואינו אלא לשון פועלו, ס'איז נאר א לשון פועלו זיי זענען געווארן קריגעריש, כמו שמו שמים שהוא לשון הושמו, וכן רמו מעט שהוא לשון הורמו, אלא שלשון הורמו והושמו על ידי אחרים זיי זענען געווארן דערהויבן אדער פארוויסטעט דורך אנדערע, ולשון שמו רמו און רבו מאליהם הוא ס'מיינט פון זיך אליין, משוממים את עצמם נתרוממו מעצמם, און אזוי אויך דא נעשו אנשי ריב זיי זענען געווארן מענטשן פון קריגעריי. וכן ברענגט ער נאך א ראיה דמו יושבי אי כמו נדמו וכן תרגם אונקלוס ונקמוהי זעהט מען אז די תרגום האט אויכעט געלערנט אז דאס איז א לשון פון קריגעריי און נישט א לשון פון שיסן פיילן. בעלי חצים שלשונם כחץ וואס זייער צונג איז געוועזן ווי א פייל וואס דאס קען ארויפגיין סיי אויף די ברודער, סיי אויף פוטיפר און זיין פרוי, און סיי אויף די שר המשקים וואס ער האט אים בארעדט נער עברי עבד, און סיי אנדערע באדינער פון פרעה וואס זיי האבן געזאגט אז ס'פאסט נישט אז א עבד וואס מ'האט אים אפגעקויפט דארטן פאר צוואנציג סלעים, ער זאל ווערן דער מושל איבער גאנצן לאנד.

דאס הייסט אז אפילו מען האט אים פארביטערט און מען האט זיך געקריגט מיט אים און פיינט געהאט, האט ער זיך געשטארקט איבער די אלע זאכן און ער איז גרויס געווארן, ויפוזו זרועי ידיו, ס'איז באגילדעט געווארן די ארעמעס פון זיין האנט, מיט דעם וואס מען האט ארויפגעלייגט דעם קייזערליכן רינגל דערויף. דאס אלעס איז אים געקומען מידי אביר יעקב, פון די הענט פון דעם שטארקן באשעפער פון יעקב, משם פון דארטן רועה איז ער געווארן דער פאסטוך און דער פירער אבן ישראל פאר אלע שבטים וואס פון זיי קומט ארויס גאנץ כלל ישראל. זאגט רשי ותשב באיתן קשתו נתיישבה בחוזק קשתו חזקו. ויפוזו זרועי ידיו זו היא נתינת טבעת על ידו לשון זהב מופז זאת היתה לו מידי הקדוש ברוך הוא שהוא אביר יעקב ומשם עלה להיות רועה אבן ישראל וואס דאס מיינט עיקרן של ישראל ער איז געוועזן דער קעניג פאר די עיקר פון כלל ישראל די י ב שבטי קה לשון האבן הראשה און רועה וואס עס שטייט אין פסוק איז א לשון מלכות ואונקלוס אף הוא כך תרגמו די תרגום האט אויכעט איבערגעטייטשט דעם פסוק אויף דעם אופן. ותשב זאגט די תרגום מיינט ותבת בהון נביאותיה, ס'האט זיך צוריק געקערט אין זיי די נבואה פון יוסף, וואס דאס מיינט החלומות אשר חלם להם, און דאס איז אים געקומען על דקיים אורייתא בסתרא, ווייל ער האט איינגעהאלטן די תורה אין די באהאלטנקייט, ער איז געווען דארטן איינער אליין אין מצרים, און ס'איז געוועזן אין איש שם בבית און דאך האט ער זיך געהיטן, פאר דעם האט ער באקומען דעם שכר, זאגט אבער רש י אז די ווערטער זענען צוגעלייגטע ווערטער, תוספת הוא ולא מלשון עברי שבמקרא, ס'איז נישט דא קיין ווערטער אין פסוק וואס דער תרגום האט דאס פארטייטשט על דקיים אורייתא בסתרא, און דאס וואס דער תרגום זאגט ווייטער ושוי בתוקפא רוחצניה איז דער תרגום של באיתן קשתו, ווייל ער האט געלייגט זיין שטארקייט און זיין פארזיכערונג אויפן שטארקן באשעפער.

און רש י טייטשט עס איבער לכך וועגן דעם ויפוזו זרועי ידיו לשון פז ס'איז א לשון פון גינגאלד ס'איז געלייגט געווארן גאלדענע תכשיטים אויף זיינע ארעמעס. אבן ישראל איז לויטן תרגום א לשון נוטריקון אב ובן, דער תרגום טייטשט משם רועה אבן ישראל אז דורך יוסף זענען געשפייזט געווארן די טאטע מיט די קינדער פון יעקב. איז א נוטריקון אבן איז אב ובן, אבהן ובנין דאס גייט ארויף אויף יעקב ובניו. פסוק כ ה, מקל אביך, דאס אז דו האסט באקומען די גרויסקייט, דו ביסט געווארן דער משנה למלך, דאס איז דיר געקומען פון דער באשעפער פון דיין טאטן, ויעזרך און ער זאל דיר ווייטער העלפן, ואת שקי, און דאס איז געוועזן בשכר, וואס דו האסט דיך געהאלטן מיטן אייבערשטן, ויברכך און ער זאל דיך טאקע ווייטער בענטשן, מיט וואס זאל ער דיך בענטשן? ברכות שמים מעל, מיט ברכות פון הימל פון אויבן, ס'זאל קומען גוטע רעגן און מאכן וואקסן, ברכות ברכות תהום רובצת תחת, ס'זאל פליסן ביי דיר וואסער און קוועלער פון די אפגרונד זאל ארויפקומען, די אפגרונד וואס הויערט פון אונטער די ערד, ברכות שדיים ורחם. ווי רשי איז מסביר, לויטן תרגום מיינט עס אז די עלטערן וואס וועלן ארויסקומען פון יוסף, די זכרים און די נקבות, די טאטעס און די מאמעס, זאלן אלע געבענטשט ווערן, אז זיי זאלן זיך קענען פארמערן און האבן אסאך קינדער. אנדערע זאגן שדיים ורחם מיינט כפשוטו אז די פרויען, וואס שטאמען פון יוסף, זאלן האבן גענוג מילך אנצוזייגן פאר זייערע קינדער, און זייער רחם זאל אויכעט האלטן דאס קינד, און זיי זאלן נישט מפיל זיין. זאגט רש י, מקל אביך היתה לך זאת, די אלע ברכות און גרויסקייטן, קומען צו דיר פונעם באשעפער פון דיין טאטן און והוא יעזרך ער זאל דיך ווייטער העלפן, ואת שקי ועם הקדוש ברוך הוא היה לבך, דיין הארץ איז געווען מיטן אייבערשטן כשלא שמעת לדברי אדונתך ווען דו האסט נישט צוגעהערט צו דיין הערנטע די אשת פוטיפר, און דו האסט געזאגט, וחטאתי לאלקים, והוא יברכך און ער זאל דיך ווייטער בענטשן. ברכות שדיים ורחם, האט רשי געהאט א גירסא אין תרגום, ברכתא דאבא ודאמא. ביי אונז שטייט ברכתא דאבוך ודאמך, וואס דאס מיינט די ברכה וואס דיין טאטע און דיין מאמע האבן דיר געבענטשט זאל מקוים ווערן אויף דיר, אבער לויט די גירסא ברכתא דאבא ודאמא האט רש י געלערנט כלומר יתברכו המולידים והיולדות, סיי די מענער און סיי די פרויען וואס זיי מאכן געבוירן און וואס זיי האבן די קינדער זאלן געבענטשט ווערן, שיהיו הזכרים מזריעין טיפה הראויה להריון, אז ס'זאל זיין ראוי צו פראדוצירן א קינד, והנקבות לא ישכלו את רחם שלהן להפיל עובריהן, זאל נישט פארוואגלט ווערן און מפיל זיין זייער עובר. ווי קומט שדיים אז דאס זאל מיינען א זכר, א טאטע? זאגט ער, ווייל ירה יירה איז מתרגמינן אשתדאה ישתדי, ירה יירה מיינט אז ער זאל באווארפן ווערן, אראפגעווארפן ווערן, און דער תרגום זאגט א לשון פון שדיים איז אף שדיים כאן על שם שהזרע יורה כחץ. פסוק כ ו, ברכות אביך, די ברכות פון דיין טאטן, דאס מיינט די ברכות וואס דער אייבערשטער האט געבענטשט יעקב אבינו, גברו האבן זיך געשטארקט על ברכות הורי, מער ווי די ברכות וואס מיינע עלטערן אברהם און יצחק זענען געבענטשט געווארן פונעם אייבערשטן, עד תאות גבעות עולם, ווייל מיינע ברכות זענען געגאנגען ביז די גרעניצן פון די בערג פון די וועלט, דאס מיינט אז איך האב באקומען צוגעטיילט די גאנצע וועלט, א נחלה בלי מצרים. תהיינה, די אלע ברכות וואס כ'האב געזאגט ביז אהער זאלן זיין לראש יוסף, אויף די קאפ פון יוסף, ולקדקוד נזיר אחיו, און אויף די קאפ פון דער וואס איז געוועזן אפגעשיידט פון זיינע ברידער, נאך א פשט שטייט אין די מפרשים נזיר אחיו דער וואס איז געוועזן דער פירער, דער האר, אויף אלע אנדערע ברידערס, א לשון פון א קרוין, א נזר.

צפונה ונגבה, וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט ביי די מראה הסולם, אז ער וועט זיך קענען אויסשפרייטן צו אלע פיר ריכטונגען פון דער וועלט, מה שלא אמר לאברהם אבינו וליצחק, לאברהם אמר לו שא נא עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, נאר ווי ווייט זיין אויג גייט, ולא הראהו האט אים נישט געוויזן אלא ארץ ישראל בלבד, האט ער באקומען צוגעטיילט נאר ארץ ישראל, ליצחק אמר לו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל די אלע לענדער פון ארץ ישראל, והקמותי את השבועה וגומר. אבער יעקב האט באקומען א נחלה בלי מצרים, וזה שאמר ישעיה, פאר דעם האט ישעיה הנביא געזאגט, אויף א איד וואס ער היט שבת, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, איך וועל דיר געבן די נחלה פון דיין טאטן יעקב, פארוואס פונקט פון יעקב, ולא אמר נחלת אברהם, ווייל יעקב האט באקומען צוגעטיילט א נחלה אן קיין גרעניצן.

ברכות הוריי מיינט די ברכות פון מיינע עלטערן, אברהם און יצחק, פארוואס הייסן זיי הוריי א לשון הריון? ווייל זיי האבן מיך געמאכט ווערן טראגעדיג במעי אמי, כמו הורה גבר זעט מען אז עס איז שייך אויך ביי א מאן דער לשון הריון, ווייל ער איז דער וואס ער פארשאפט, ער מאכט דעם הריון. עד תאוות מיינט עד קצות, כמו והתאויתם לכם לגבול קדמה, תתאו לבוא חמת. דארטן אין פרשת מסעי האט רשי נישט איבערגעטייטשט והתאויתם אז דאס זאל מיינען א ענדע, נאר אז דארטן פארקירעוועט זיך, ס'דרייט זיך איין, די גרעניץ. אבער דא נעמט ער אן אזוי ווי מנחם בן סרוק שטעלט דאס צוזאם, אז דארט מיינט עס אויכעט אז ס'האט זיך געעקט די גרעניץ. תהיינה כולם לראש יוסף, נזיר אחיו, זאגט דער תרגום פרישא דאחוהי, שנבדל מאחיו, ער איז געווארן אפגעשיידט פון זיינע ברידער, זיי האבן נישט געוואלט רעדן מיט אים, זיי האבן אים פארקויפט, כמו וינזרו מקדשי בני ישראל, די כהנים ווען זיי זענען טמא זאלן זיי זיך אפשיידן פון די קדשים, נזורו אחור.

כמו ויפוצו, ס'איז כאילו ס'וואלט געשטאנען ויפוצו, שיצא הזרע מבין אצבעות ידיו, ווי רש"י זאגט דארטן אין מסכת סוטה אז ער האט זיך געוואלט מצער זיין כדי ער זאל זיך קענען צוריק האלטן פון די עבירה, האט ער אראפגעלייגט די פינגער אויף דער ערד, און ער האט זיך אנגעלאנט זיין גאנצע קראפט אויף דעם, און אזוי האט ער אפגעשוואכט דעם יצר הרע, און ער איז נישט נכשל געווארן מיט די עצם עבירה. מידי אביר יעקב, שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו, דאס איז געקומען פון דעם וואס יעקב אבינו האט זיך באוויזן צו אים בחלום כדאיתא בסוטה. ואונקלוס תרגם, תאוות גבעות עולם, אז דאס איז יא א לשון תאווה וחמדה. וגבעות איז א לשון מצוקי ארץ, ווייל מען טרעפט אז די אבות און די אמהות ווערן אנגערופן הרים וגבעות, אזוי ווי ס'שטייט אויך דארט מצוקי ארץ ווייל זיי זענען די יסודי העולם. איז לויטן תרגום איז דער פשט, ברכות אביך, די ברכות וואס איך דיין טאטע בענטש דיך יעצט, דאס זאל זיך מתגבר זיין און זיך צושטעלן אויף די ברכות וואס מיינע עלטערן האבן מיך געבענטשט, עד תאוות גבעת עולם, וואס די ברכות זענען געווען זייער גליסטיגע ברכות וואס מיין מאמע רבקה, וואס זי האט זיך צוגעגליכן צו די גבעות, זי האט דאס געגליסט, והם הברכות שחמדתן אמו, די מאמע האט געהערט אז יצחק וויל בענטשן עשיו, האט זי געגליסט אז יעקב זאל באקומען די ברכות, והזקיקתו לקבלן, זי האט אים ממש געצווינגען אז ער זאל אריינגיין און דאס אננעמען.